אז וואס איז די פשט אז די אחדות הוויה אז ס'איז נישטא קיין קיין שום אנדערע זאך אויסער דעם אייבערשטן, נישטא קיין אנדערע מציאות אויסער דעם אייבערשטן, ווייל אפילו די נבראים אליין, די נבראים זענען נישט קיין באזונדערע מציאות אויסער אלוקות, די נבראים גופא זענען בטל בתכלית צום אייבערשטן כזיו השמש ווי ס'איז בגוף כדור השמש, אזוי איז ער מסביר פריער, ממילא קומט אויס אז ס'איז נישטא קיין שום אנדערע מציאות אויסער דעם, דער איינציגער פאראן איז דער אייבערשטער. דאס איז דער מצוה פון אחדות. ווען מ'זאגט אז דאס איז דער, וואס איז דער תולדה היוצאת ממצוה זו, איז די מצוה גופא איז דער ידיעה אז נישטא קיין שום אנדערע זאך אויסער דעם אייבערשטן אליין. אבער וואס דער, וואס דער תוצאה וואס דארף אויפטון אין מענטשן מצד דער מצוה איז, אז דער מענטש זאל פועל זיין ביי זיך אז ער זאל נישט זיין קיין, ער זאל זיין כאין ואפס, ער זאל נישט, ער זאל נישט. עס זאל נישט ליגן, עס זאל נישט זיין א איך, עס זאל נישט זיין ביי אים זיין איך, מבטל זיין דעם איך, דעם אני פון א מענטשן. און ווי ער הייבט אן זאגן, דער מצוה איז געגעבן געווארן דווקא צו אידן, ווייל א איד באמת, דאס גיבט ער ממש אז בנוגע צו א איד און א גוי, ווייל א איד באמת הייבט זיך נישט אן, ער זאגט אז א איד איז חלק הוויה ואור האחדות מאיר עליהם, לכתחילה א איד הייבט זיך נישט אן מיט דעם, וואס ער איז א מציאות, וואס ער איז אן איך, אלע אנדערע נבראים זייער הגדרה איז, זייער מציאות הייבט זיך אן פון זייער, פון זייער מציאות, ס'איז דא א מציאות פון מים, א מציאות פון א מענטשן, איז אויב דער מציאות פון מענטשן וואלט זיך אנגעהויבן פון דעם פון זיין אייגענעם איך, וואלט ער קיינמאל נישט געקענט פועל זיין ביי זיך אז ער זאל זיין בטל, ער זאל נישט, ער זאל נישט ליגן אין זיין איך. א סאג אז דער גאנצער יסוד, דער גאנצער בסיס זיינער איז זיין אייגענער אני. זאגט ער, דער איד הייבט זיך נישט אן מיט זיין איך, נאר א איד הייבט זיך אן מיט דעם וואס ער איז א חלק פונעם אייבערשטן, ביי אים דער מציאות פון אידן איז וואס ביי אים איז מאיר דעם אמת אז נישטא חוץ פון אייבערשטן. דאס אז ס'איז דא ביי אים דעם הרגש פון א אני, דאס איז שוין א דבר שניתוסף עליו. און דער עבודה פון א אידן באשטייט אין דעם ער זאל מבטל זיין דעם איך וויפיל דאס איז דער רצון. ער זאגט אז אין דעם נקודה דאס איז דער, וזהו התולדה, דאס שרייבט זיך אן ויאמר, נעם ירובכם. זאגט וזהו התולדה היוצאת ממצוה זו שבאמונת היחוד שנראית בוואדי כנ"ל, דאס איז וואס קומט ארויס פון דער מצוה איז אז עס איז נישטא קיין איך, עס איז נישטא קיין שום מציאות אויסערן אייבערשטן, נישט אז עס איז נישטא, אוודאי פאראן א מענטשן מיט שכל און מידות, די שאלה איז וואס איז דער, צו דער מענטש איז בטל צום אייבערשטן, דעם גאנצן שכל און מידות איז נישט קיין מציאות אויסער דעם אייבערשטן, דאס איז אלץ לשמש, די גאנצע מציאות זייערע איז אז מען זאל זיי נוצן פאר געטליכקייט, אדער זיי זענען א באזונדערע מציאות, א באזונדערע מהות אויסער דעם אייבערשטן. איז דער תולדה היוצאת ממצוה זו איז אז ס'איז נישטא קיין שום פאראן, ס'איז נישטא קיין שום חשיבות, קיין שום מציאות, אויסער דעם אייבערשטן אליין, אם כן צריך להיות האדם אין כמו שהוא באמת, וזהו אמיתית החסידות, דאס איז אמיתית דער אמת'ער ענין פון חסידות, פועל זיין ביים מענטשן אז ער זאל נישט זיין קיין, אז זיין גאנצע מהות זאל זיין דאס וואס ער איז לשם, נישט אז ער איז א מציאות פון א מענטשן וואס ער דינט דעם אייבערשטן, נאר זיין גאנצע, דאס איז לכתחילה זיין גאנצע מציאות איז וואס ער איז בטל בתכלית לאלוקות, האט נישט קיין אייגענע מציאות. נישט קיין אייגענע מציאות פאר זיך. און זאגט ועיקר ההבדל בין סטרא קדושה לסטרא אחרא, דער עיקר החילוק צווישן קדושה און סטרא אחרא איז אין דעם נקודה, זאגט ער שבסטרא אחרא אפילו בנוגה שיש שם גם כן טוב ורע הכל בבחינת יש ודבר בקדושה להיפוך, אקעי ער זאגט שוין, זאגט ער דאס איז דער עיקר החילוק צווישן סטרא דקדושה און סטרא אחרא, אלטר רבי זאגט עס אין תניא אויכעט אין פרק ז'. אזוי אויף פשטות טראכט מען אז מען זאגט סטרא אחרא, מען זאגט קדושה, די פשט קדושה מיינט דאס איידלקייט צו מער מער מה שאין כן סטרא אחרא קליפה די פשט הגשמה גראבקייט, איז די אלטער רבי זאגט אין תניא אז די חילוק פון קדושה מיט סטרא אחרא נישט באשטייט נישט אין גראבקייט און איידלקייט, די חילוק די אלטער רבי זאגט אז ס'קען זיין אמאל מען קען עסן בשר שמן ולשתות יין מבושם מען קען עסן פעטע פלייש מיט מיט כ'ווייס גאר גאר געשמאקע וויין, און דאס איז קדושה. מען קען מען קען אויב ער טוט עס לשם שמים מיט דער קען יין מבושם מיט בשר שמן אויב ער טוט עס כדי לפקח דעתו להוי' און דער איינציגער אינטערעס זיין איז דעם וואס ער עסט די פעטע פלייש איז כדי צו האבען א קלארערע און א פרישערע קאפ אויף לערנען איז ער טוט עס נאר צוליב דעם אייבערשטנס וועגען איז דאס קדושה דאס איז מסטרא דקדושה דאס איז מסדר אין קדושה און א מענטש קען עסען זייער איידעלע מאכלים און זייער כ'ווייס. זייער איידעלע זאכן און ס'איז נאר ראוי לפת המלך, אבער די גאנצע זאך וואס ער עסט פת במלח איז ווייל ער וויל זיין א גרעסערע חכם, וויל זיין א גרעסערע גרעסערע ידען ווייל ער ליגט ער אין חכמה, איז די גאנצע זאך וואס ער וואס ער זוכט נאך פארשטאנד נאך חכמה נאך זייער איידעלע זאכן, א מענטש זוכט זיין א גרעסערע פראפעסאר צו גרעסער כ'ווייס, ער זוכט חכמה, ער זוכט איידעלע זאכן, אבער ער זוכט עס ער וויל זיין א גרעסערע מענטש. איז דאס סטרא אחרא, איז א מענטש קען עסן א גראבע שטיקל פלייש און ער טוט עס לשם שמים ווייל ער וויל מקיים זיין א מצוה מיט א חיות איז דאס קדושה, און א מענטש קען לעבן זייער א איידלן לעבן און נישט שלאפן און נישט ליגן אין עולם הזה נישט ליגן אין גשמיות אבער ער טוט עס אלץ ווייל ער וויל זיין א גרעסער מענטש איז דאס קליפה סטרא אחרא. דאס זאגט אלטע רבי אין תניא אז דער חילוק פון קדושה און סטרא אחרא באשטייט נישט אין דעם צי דאס איז הגשמה צי דאס איז גשמיות צי דאס איז רוחניות, קיין רוחניות קען אויך זיין, דער חילוק איז צי ער טוט עס פאר זיין אייגענעם וועגן, פאר דעם אייגענעם וועגן, פאר זיך אז ער זאל זיין א גרויסער מציאות, צי ער טוט עס פאר דעם אייבערשטנ'ס וועגן, דאס קען זיין זייער א גרויסער דבר גשמי, אויב ער טוט עס פאר דעם אייבערשטן איז דאס קדושה. און דא לייגט ער צו, דאס איז אין זיך, עיקר ההבדל צווישן סטרא קדושה און סטרא אחרא איז, צי ער איז א מציאות פאר זיך און אלץ וואס ער טוט איז אז זיין 'איך' זאל ווערן גרעסער, צי ער איז נישט קיין מציאות פאר זיך, ער ווייסט אז די גאנצע מהות זיינע איז נאר אויף צו דינען דעם אייבערשטן, זיין גאנ ער איז בטל צו אלוקות. לייגט ער צו שבסטרא אחרא אפילו בנוגה שיש שם גם כן טוב ורע, הכל בבחינת יש ודבר, עס קען זיין אמאל, ס'הייסט, ער לייגט א מענטש קען לערנען תורה מקיים זיין מצוות, אבער דער תנועה זיינע ווי ער טוט עס, וואס ער זוכט אין דעם איז א נקודה פון יש. אוודאי דער תורה אליין ווערט נישט ווערט נישט הלא כה דברי כאש, אבער ער זאגט אז דער מענטש לערנען תורה און מקיים זיין מצוות נישט דאס שטעלט אוועק א מענטש אין די סטרא דקדושה, דעם עצם לערנען תורה דעם עצם מקיים זיין א מצוה דאס מאכט נישט איבער דער מענטש נאר אז ער זאל ווערן א שייכות צו סטרא דקדושה, ווייל אויב א מענטש לערנט תורה און מקיים מצוות אלץ דעמאלטס אז ער זאל ווערן גערעכט, יעדע שטיקל תורה וואס ער לערנט מאכט עס אים גרעסער. ווערט ער א גרעסערע יש, און מיט דעם בלייבט ער סטרא אחרא. דער עצם זאך פון תורה גופא, די תורה איז הייליג, אבער דאס מאכט נישט איבער דעם מענטשן. זאגט מען, די מהות פון קדושה איז, וואס מאכט דעם מענטש, די קדושה איז בזה, וואס א מענטש איז נישט קיין יש ודבר, נישט קיין מציאות פאר זיך, ער לייגט נישט דעם אכט אויף זיין מציאות, ס'איז נישטא זיין מציאות, דער אינטערעס איז נישט דא אז זיין מציאות זאל וואקסן, זיין מציאות איז בטל צום אייבערשטן, זיין גאנצע מהות איז אז וואס דער אייבערשטער וויל, אז דער אייבערשטער אז ער טוט עס לשם שמים, דאס איז די מציאות פון קדושה, איז דאס בנוגע דאס איז קדושה וואס איז סטרא אחרא, זאגט ער מה שאין כן אומות העולם זענען בחינת יש, זיי זיינען די בחינה פון א יש, זיי זיינען יא פאראן א מציאות, זאגט ער אזוי והגם שיודעים שהשם ברא עולם ומחיה עס ומברא מצוה כפי, אבל קרו ליה אלקא דאלקיא והם יש לעצמם.

רצונו לומר שמכחישים זו הנקודה הנפלאה היא עצם מצוה זו דאחדות שאין עוד ממש כנ"ל. איז עס הייסט וואס איך וויל ארויסברענגען איז נישט וואס זיי נישט מכחיש דעם עצם מציאות פון אייבערשטן א מציאות א גוי קען זיין א גוי זאגט א מוסלים קען זיין אזא מין סארט מענטש וואס ער גלייבט אין דעם אייבערשטן

איז דער אייבערשטער איז זייער א גרעסער זאך און דער אייבערשטער קען זיין אפילו בעל הבית'עוועט אויף אים, אבער דאס בייט נישט ווער ער איז, ער איז א מציאות פאר זיך, דאס איז די מציאות פון א גוי, ער איז מכחיש דעם נקודה הנפלאה, דאס איז די הגדרה פון אומות העולם, והם פטורים ממנה, אוי, דא לייגט ער צו אז זיי זענען טאקע פטור פון דעם, והם פטורים ממנה. פארוואס לפי שהם בשרשם גם כן מבחינת פירוד ואין אור הוויה מאיר בהם בגלוי דאס וואס ער זאגט אז א גוי איז טאקע פטור פון דעם פארוואס ווייל עס איז נישט ס'איז דאס וואס א גוי איז א בחינת יש איז עס נישט דערפאר וואס א וואס דער גוי איז מכחיש מצד זיין שורש פון וואנעט דער גוי שטאמט מצד דעם ווי ווי אלוקות איז משפיע אויף אים דאס זאגט ער ווי אלוקות איז דער מקור פון א גוי ווי דאס איז מצד דעם אייבערשטן איז א גוי א מציאות. ס'נישט וואס דער גוי, מצד מצד דער מקור החיות זיינער דארף דער גוי זיין בטל, און דער גוי איז עפעס מכחיש דעם ענין, מצד דעם שורש פון א גוי דארף ער זיין דארף ער זיין א יש דארף ער זיין א מציאות. ס'איז ווי דער אייבערשטער באשאפט אים איז זיין ענין זיין א יש און נישט זיין בטל, ממילא איז ער דארף ער נישט זיין בטל. זאגט אזוי לפי שהם בשרשם גם כן בבחינת פירוד ואין אור הוויה מאיר בהם בגלוי כמו שאין עוד מלבדו ס'איז דער אמת אין אלוקות אז ס'נישטא א חוץ פון אייבערשטן דאס לייכט נישט ביי א גוי אלא על ידי לבושים והעלמים עד שהם נפרדים באמת.

ס'איז דער מקור פון אלץ איז דער, דער אייבערשטער איז דער מקור פון אלץ, נאר דער איד איז מקבל זיין חיות און זיין מקור אין א אופן וואס דער אמת הוויה, דער אמת פון אלוקות אז ס'איז נישטא אחוץ פון אייבערשטן דאס איז מער בגלוי, און אלץ און זיין ס'איז זיין דער מקור פון א איד איז פון דעם וואס אלוקות שטייט בהתגלות, פון דעם ווערט דער מציאות פון א איד, במילא איז א איד איז מצווה אין דעם ענין, דאס איז זיין, בכדי אז א איד זאל זיין ריכטיג ווי א איד דארף זיין, דארף ער, דארף ער זיין בטל, דארף ער נישט זיין קיין מציאות פאר זיך, אויב א איד איז א יש, איז ער, איז ער נישט ווי ער דארף זיין, איז ער א פגום, איז ער א בעל מום, איז ער נישט ווי ער דארף זיין, טאקע, איז דאס נישט, א איד איז, א איד שטאמט פון א פלאץ וואס ס'לייכט אלוקות בגלוי, איז אויב א איד לייקנט אין דעם ענין, ער ווערט א יש, גייט ער קעגן זיין אייגענע מקור, קען ער נישט האבן קיין קיום.

דא גייט מען נישט אריין ווי דער ווי דער ווי דער ווי דער שם אלוקים ארבעט פונקט ער זאגט די לבושים הללו עד שהם נפרדים באמת זיי פארשטיין וואס וואס וואס דאס מיינט אבער על כל פנים ער זאגט דעם ענין אז ס'פאראן דעם שם אין אלוק דעם ענין אלוקות די אייבישטער איז מעלים דער אמת אז אין עוד מלבדי די אייבישטער איז דאס מעלים ער באהאלט עס און מצד דעם ווערט א מציאות פון א גוי איז א גוי מצד זיין הגדרה א גוי איז א יש מצד אלוקות מצד דער שורש זיינע איז א גוי א יש ס'איז נישט נאר א גוי איז א יש, ווייל לפועל, יעדער מענטש איז באשאפן געווארן א יש, און ער איז נישט מצווה אין אחדות, ממילא בלייבט ער א יש. א גוי מצד זיין מקור ווי ער ווערט באשאפן, ווערט ער באשאפן אלס א מציאות, דאס איז זיין הגדרה, ער איז א מציאות יש. זיין ענין איז וואס ער איז א וואס ער איז א יש פאר זיך. איי דער אמת איז אז אין עוד מלבדי, ס'איז נישטא א חוץ פון די אייבערשטן, ס'איז נישטא א מציאות פאר זיך, אבער דער אמת, דאס שטייט בהתעלמות. דאס איז דער, דאס איז דער אייבערשטער מעלים, דאס איז, דאס שטייט בהתעלמות. איז דאס, פון דעם קומט ארויס, דאס הייסט, ס'קען נישט זיין, ס'קען נישט קען נישט זיין א מציאות פון א ישות אן דעם, באט דאס איז פארהאן די מושג אז ס'פארהאן א הרגש אז א מענטש איז א מציאות פאר זיך, דער הרגש פון ישות איז א זאך וואס דארף געמאכט ווערן, דאס דארף מען אויפטון. בפשטות פארשטייט דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט און דער וועלט איז א מציאות. ער האט באשאפען א זאך, זאגט ווי די אלטע רבי, ווי ער זאגט פריער דער מצד שם ווי דער אייבישטער באשאפט דער וועלט, דער אמת איז דאך אז וואס איז דער אמת'ער גדר פון א נברא, וואס איז דער פשט א נברא, ווי דאס איז מצד שם הוי' איז דער נברא בטל בתכלית צו אלוקות, דער נברא ווערט מיט כזיו השמש שכלול בשמש איז דער נברא בטל צו אלוקות, איז מצד דעם עצם ענין ההתהוות וואלט דער נברא געדארפט זיין בטל בתכלית צו אלוקות, דאס וואס איז דא א הרגש פון ישות אין וועלט, איז ווייל דער אייבערשטער האט מעלים געווען דעם אמת, ווייל דער אמת שטייט בהתעלמות, אבער אויב ס'וואלט נישט געווען דער התעלמות וואלט יעדער נברא געווען בטל, איז במילא דאס יעצט געבט ער דער גאנצער המשך, איז זעה ביי זעה ווי איז שייך עס א מציאות פון א גוי וואס ער איז נישט מאמין אין דעם אייבערשטן, ווי קען זיין אזא סארט מציאות פון א גוי וואס גלייבט בכלל נישט אין דעם אייבערשטן, איז די גאנצע זאך אז בעצם איז אלץ בטל בתכלית, בעצם איז נישטא קיין זאך אויסער דעם אייבערשטן.

האט ער באשאפן א וועלט מיט מענטשן, איז א מענטש קען יעצט וויסן פון אים און נישט און נישט וויסן פון אים, וואס דארף ער וואס דארף ער פונקט וויסן פון אים, אויב מען דערציילט אים וועט ער וויסן, אויב מען דערציילט אים נישט ווייסט ער נישט, אבער אז מען זאגט אז בעצם איז אין עוד מלבדי, בעצם איז וואס איז דער הגדרה פון נברא, נישט נישט ס'איז נישט אין עוד מלבדי, דער אייבערשטער איז אמת איז אין עוד מלבדי, דער הגדרה דער אמת'ער הגדרה פון א נברא איז אז ער איז בטל בתכלית צום אייבערשטן, דער נברא ווערט באשאפן כזיו השמש שכלול בשמש, און מצד דער התהוות ווי דאס איז מצד עצמו איז נישטא קיין זאך אויסער דעם אייבערשטן. איז יעדער הרגש פון יש, דאס איז דאס וואס איז דא א מציאות, אז ס'איז דא עפעס א זעלבסטשטענדיגע געפיל אז מ'איז יא א אייגענער מענטש, דאס איז ווייל ס'איז דא א שם אלוקים וואס איז מעלים אויף דעם אמת פון אין עוד מלבדו. איז דארטן וואו שם אלוקים איז נישט מעלים, איז בהכרח אז דער נברא מוז וויסן פון דעם ענין. ס'איז נישט ווייל ס'איז נישטא קיין נברא וואס ווערט מבחוץ פון דעם אייבערשטן, מ'איז נישט, ובמילא קען ער וויסן צו וויסן פון דעם אייבערשטן צו נישט וויסן דעם אייבערשטן, דער נברא ווערט אין דעם אייבערשטן אליין.

וואס א יוד פילט זיך ווי א יש. ס'דא א חילוק פון א יוד. א גוי ווערט זיין א גוי ווערט ער ווערט נתהווה די גאנצע מציאות פון א גוי הייבט זיך אן מצד דעם וואס דער אייבערשטער האט מעלים געווען דעם אמת. א יוד הייבט זיך נישט אן פון דעם וואס דער אייבערשטער האט מעלים געווען א יוד הייבט זיך אן מצד דעם וואס ער לייכט דעם אמת דאס איז דער מהות פון א יוד וואס ער איז פארבונדען מיטן אייבערשטן. צו דערצו ווערט א איד ווערט נמשך אויכעט דורך שם אלוקים, א איד ווערט אויך נמשך דורך שם אלוקים, דאס איז א א גוי האט נישט קיין שייכות מיט שם הוויה, א גוי איז א גוי ווערט נאר מצד שם אלוקים, אקעי דאס איז א באזונדער שמועס, דאס איז נישט בפועל זאגט מען, מען האט שוין געלערנט פריער אז הוויה ואלוקים כולא חד, ס'איז נישט וואס ער זאגט אז אז א גוי ווערט א נפרד באמת.

אזא מין סארט נברא כאילו וואס איז דא א צווייטער זאך דער נברא ווערט, וואס פאר א סארט נברא ווערט א נברא וואס איז א יש, הגם אז ס'איז נישט טאקע קיין יש. סאו ס'מאכט די הרגשה ס'זאל זיין אנדערש. נישט נאר ער מאכט א הרגשה, ער מאכט אזא מין סארט נברא וואס זיין הגדרה איז אז ער איז א מציאות, ער איז פאראן. ס'איז הגם אז מצד שם הוויה וואלט געדארפט ווערן א נברא נאר כזיו הכלול בהשמש, לפועל וואס פאר א נברא ווערט אזא מין סארט נברא וואס ער איז מחוץ להשמש, ס'איז הגם אז די נברא איז בתוך השמש,

איז ער באמת א יש? האט ער א הצדקה אויף דעם וואס ער איז א יש? האט נישט קיין הצדקה אויף דעם וואס ער איז א יש. מצד דעם גדר ההתהוות דארף ער זיין בטל בתכלית. הגם אז ער דארף זיין בטל בתכלית אבער און ער איז בטל בתכלית אבער וואס פאר א זאך ווערט עס ווערט אזא מין סארט זאך וואס איז א יש. דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז דער שם אלקים מעלים און ס'ווערט כאילו כאילו דער נברא איז נפרד בפני עצמו. ס'הייסט עס ווערט אזא מין סארט נברא וואס איז א מציאות בפני עצמו. אזא מין סארט נברא ווערט אבער ער איז נישט קיין מציאות בפני עצמו. נישט ווייל די נברא איז א מציאות בפני עצמו, ס'ווערט אזא מין סארט נברא וואס איז א מציאות בפני עצמו. אבער ווי ס'איז איז דער גוי איז, הגם דער גוי איז, אלץ איז כלול בתוך השמש, ס'איז נישטא קיין מציאות אויסער דעם אייבערשטן. אבער די שאלה איז צו א גוי איז ענינו, צו דער ענין פון דער גוי איז ביטול, צו ער איז א מציאות, ער איז א יש. איי ווי אזוי איז ער געווארן א יש?

און ביי אידן אויך אויך דא אזא זאך מיט שם אלוקים איז דא דא א חילוק ווייל אידן איז מער אין שם אלוקים וויבאלד א איד איז פארבונדען מיט שם הוויה לייכט אין שם אלוקים אויכעט דער פנימיות פון שם אלוקים אז ס'איז באמת אויכעט איין זאך מיט הוויה אבער דער ענין לייכט נישט ביי א גוי די פראזן זענען נישט אזוי. לבוש מלא מאשים אין פאדעם באמת איז ער ביי זיי איז ער מוואדע אין יעדער הרגש פון יעדער הרגש פון אויסער אלוקות איז וואס דא שם אלקים המעלים אבער אן א דבר המעלים ווי דארף זיין מצד דעם עצם גדר ההתהוות עס דארף זיין אלץ בטל בתכלית אלוקות איז דאס וואס נישטא דעם הרגש פון אלוקות איז עס נאר מצד דעם וואס איז דא א שם אלקים וואס איז מעלים אויף דעם אייבערשטן אויב דארט נישט א שם אלקים איז נישט מעלים. איז דא די הרגש אין אלוקות, דאס זאגט ער ווייטער, והנה יש עובדי כוכבים ומזלות שמכחישין בהוי', ס'איז דא עובדי כוכבים ומזלות וועלכע זענען בכלל מכחיש אין שם הוי', זענען בכלל מכחיש אז ס'איז דא אן אייבערשטער, כמו שכתוב כחשו בה' ויאמרו לא, זיי זאגן אז ס'איז בכלל נישטא קיין מציאות פון אייבערשטן, רצונו לומר שמכחישים גם כן במצוה כפי הנל, אשר הם מחויבים גם כן בה. וואס זיי זענען מחויב מיט דעם ווייל וואס זיי זענען מחויב מיט דעם, זיי זענען מחויב מיט דעם ווייל זיי זענען שייך צו דעם, ווייל אפילו מצד זייער מקור, הגם אז מצד זייער מקור לייכט נישט דעם אמת פון אין עוד מלבדו, אבער דער ענין אז ס'דא אז ס'דא א בורא אז דער אייבערשטער ער איז דער מקור הכל, דאס אויף דעם איז נישטא קיין העלם, און דערפאר זענען זיי מחויב צו וויסן אז ס'דא אן אייבערשטער, ווייל דאס איז דאס איז זייער אמת, דאס איז זייער מציאות, און ווי איז שייך א מציאות פון א גוי וואס גלייבט נישט אין דעם אייבערשטן, ווי איז שייך אזא זאך?

איך ווייס נישט וואס ער זאגט אבער ער זאגט אינטערעסאנטע זאכן, והנה זאגט ער אזוי, סיבת מציאות אנשים רעים וחטאים בנפשותם כל כך, ווי איז שייך אז אזא מין סארט מציאות א מענטש זאל אינגאנצן לייקענען דעם אז ס'איז בכלל נישטא קיין אייבערשטער, זהו לפי שהקליפה מתדמית לקדושה, ווייל דער השפעה פון קליפה איז על דרך די השפעה פון קדושה.

ערוך באין ערוך, דא א תהום גבול מיט בלי גבול, וויפיל מ'וועט נאר פארוואסערען מצמצם זיין בלי גבול, וועט דאס בלייבען אלעמאל אז ס'האט אז ס'האט נישט קיין הגבלה. איז איז ווי איז שייך אז זאל ווערן פון חכמה של מעלה זאל ווערן חכמה אין נבראים און חכמה אין עולמות, דארף דארף זיין המשכה מצומצמת מאוד מחכמתו יתברך, מבחינת חיצוניות ומותרי מוחין, דאס דאס וואס ווערט אנגערופען בחינת שערות, פון די חיצוניות פון די פון די. איז מותרי דער דער שיריים פון דער מח, אפטייטשן באלד כי אילו היה מאיר עצמות חכמתו לא היה באפשרי כלל להתהוות מהות החכמה דבי"ע. יא, ס'איז אן אנדערע מהות אינגאנצן, דאס זאגט ער. דער מהות חכמה פון וועלט איז אן אנדערע מהות, ס'איז נישט דער זעלבער מהות חכמה נאר נאר אין א זייער א פארוואסערטער און זייער א מצומצם'דיגע אופן. ס'איז אן אנדערע מהות אינגאנצן. דער מהות, דער חכמה פונעם אייבערשטן איז אזא מין סארט מהות וואס וואס אין חקר, וואס איז. וואס איז ס'האט נישט קיין הגבלות צום מהות פון דעם אייבערשטן. דער חכמה פון א נברא איז דער גאנצער מושג פון חכמה ווי ער האט אין דעם וועלט איז ס'איז א געוויסער סברה, ס'איז א געוויסער, ס'איז א דבר מוגבל, ס'איז א סברה. דער סארט שכל, דער סארט שכל איז דער מהות פון חכמה ווי מיר האבן דאס דא, א חכמה איז א, איז א, א פארשטאנד, א סברה, א געוויסער פארשטאנד, א געוויסער תפיסה, א געוויסער, א געוויסער געדאנק, א געוויסער מוגבל'דיגער געדאנק, דער ענין איז אן אנדער מהות ווי דער ענין החכמה איז אין, איז אין אלוקות. די ענין החכמה ווי דאס איז אין אלוקות איז אז ער איז בלתי מוגבל, ווי איז שייך עס ווערן פון חכמה של של הקדוש ברוך הוא חכמה אין וועלט, זאגט ער, איז אויב ס'וואלט מער געווען עצם חכמתו לא אפשר כלל להוות מהות החכמה דאבי ע, ונקרא המשכה זו, נאר מצד מבחינת מותרי מוח, ונקרא המשכה זו בשם שערות, זאגט אז שערות ווערט, שערות ווערט, זאגט דער משל, ונקרא המשכה זו בשם שערות, שהם המשכה שבפירוד ממהות המקור. שמשם נמשכת, ס'איז אז דער המשכה ווערט, ס'ווערט נמשך פון דער מקור אין א מהות וואס איז אינגאנצן אפגעריסן פון דער מקור. דאס זאגט ער פריער א חיות איז פון מותרי, מותרות מיינט וואס וואס נישט דער זאך אליין, דאס וואס וואס זאגט זאגט ער שיריים פון א זאך, וואס וואס וואס די עקסטרעס פון א זאך, וואס בלייבט איבער פון א זאך, דאס איז נישט די גוף הדבר, דאס איז די זאך די זאכן וואס בלייבט איבער, דאס איז א. וכן שבפירוד ממהות המקור שמשם נמשכה שיאמר כפי שהם רק ממותרי המוחין ולכן אם יחתוך השער לא יכאב לו די נקודה וואס ער זאגט איז ס'פאראן בדרך כלל ס'ווערט המשכה פון א מקור מ'זאגט אז פון דער זאך דער א געוויסער מקבל איז יונק זיין חיות פון א העכערע זאך הייסט אז ער האט אין זיך פון דער מהות פון יענעם זאך מ'זאגט אז מ'זאגט למשל אין נפש זאגט מען אמאל אז דער יד אלע איברים לעבן פון דעם נפש. די פשט איז אז ס'פאראן חיות הנפש, דער נפש איז א מהות חי, און ס'פאראן חיות הנפש וואס איז מלובש אין אלע איברים, דער יד לעבט, יעדער איבר האט אין זיך חיות הנפש, איז אוודאי דער חיות ווי עס איז געפינט זיך אין דער נפש אליין, איז אסאך טיפער און אסאך העכער, אין דער מקור איז דער חיות אסאך העכער ווי דער חיות קומט אן און ווערט נתלבש אין אלע איברים, אבער דאס איז דער מהות, יעדער איבר קריגט אין זיך לעבעדיגקייט, לעבן, משא כ אין די האר, ס'איז נישטא קיין לעבן אין די האר, די האר איז נישט קיין לעבעדיגע זאך.

די דוגמא אמאל שטייט אין חסידות אז די דוגמא ווי מ'זאגט די רמב ם זאגט אז א חכם איז ניכר במעשיו בהילוכו בדיבורו ובמחשבתו, זאגט ער אז א חכם א געהויבענער מענטש איז ניכר אין ווי ער גייט זעט מען אז ער איז אן אנדערע מענטש ווי ער רעדט איז ער אנדערש מהלכו מחשבתו מעשיו אלץ ווי יעדע זאך ווי ער טוט טוט ער עס אין אן אנדערע אופן איז. פון וואנעט שטאמט דער העכערקייט פון דער חכם? ער איז נישט געווארן א העכערע מענטש מיט דעם וואס ער עסט אידעלער. זיין העכערקייט הייבט זיך אן מיט דעם וואס ער איז א חכם, ער האט אן אנדער טבע, ער לעבט זיין לעבן על פי שכל. איז דער דאס איז אן אנדערער מענטש הייבט זיך אן מצד דעם ווייל אין קאפ איז ער אן אנדערער, ער איז אן אנדערע מהות פון א מענטשן. במילא דרוקט זיך דאס אויס אז אפילו אין עניינים וואס האבן נישט קיין שייכות צו עסן און טרינקען זענען יעדער מענטש איז בשווה לגבי עסן און טרינקען. חכמה, דער מענטש האט אין זיך אן אנדער זיין, אן אנדער חכמה לייכט ביי אים, עס לייכט ביי אים דעם אמת פון תורה גאר אין אן אנדער אופן, און ער לעבט במהות איז ער אן אנדער מענטש, ער לעבט אינגאנצן העכער, ער לעבט א העכערן לעבן, און א צווייטער מענטש איז זיין לעבן א נידעריקערע לעבן. אבער אויב עס קומט צו עסן און טרינקען, איז דעם עצם ענין פון עסן און טרינקען נישט אין דעם, ער עסט, ער דארף, דער צורך פון עסן און טרינקען איז ביי אים פונקט ווי אלע אנדערע מענטשן, דער עסן און טרינקען איז נישט נובע פון זיין חכמה. דער עסן און טרינקען איז א באזונדער זאך, ער איז א מענטש, א גשמיות'דיגער מענטש, דארף ער, דער רמב"ם זאגט אז א חכם ניכר במשאו ומתנו, ער דארף גיין אין ביזנעס, דאס שטאמט נישט פון זיין חכמה, א מענטש דארף פארדינען געלט, דאס האט נישט צו טון, דאס, אין דעם איז ער בשווה מיט אלע מענטשן. אבער אף על פי כן מצד דעם גודל החכמה זיינע, מצד דעם וואס ער איז א העכערע מענטש, איז אין יעדער תחום איז ער אנדערש, אין יעדער תחום איז ער אנדערש. איז במאכלו איז עסט ער אנדערש ער טרינקט אנדערש ער פירט זיך אנדערש איז דאס דאס ווערט אנגערופן אמאל מותרי מוחין דאס ווי זיין חכמה איז משפיע אויף מאכלו ומתנו אויף מאכלו ושתייתו משאו ומתנו אין דעם לייכט נישט דער מהות פון זיין חכמה מ'קען נישט זאגן אז ווי דער חכם עסט אבער בשעת דער חכם ער רעדט דברי שכל ער רעדט סברות, יעמאלטס זעט מען זיין גרויסקייט, יעמאלטס זעט מען זיין עומק, אין דעם עסן און דארטן גיסט זיך נישט ארויס דער מהות פון זיין גרויסקייט, אין דעם עסן און טרינקען זיינע, נישט אין דעם, מען קען נישט הערן קיין גרויסע השכלות פון אים בשעת ער עסט און טרינקט, אבער זיין חכמה איז אויכעט משפיע אויף אלץ, מצד דעם גודל אויף מצד דעם גודל מעמדו האט איז ער. פירט ער זיך אין אלע זיינע זאכן פירט ער זיך אנדערש, דאס ווערט אנגערופן מוסרי מעכין, דעם נקודה אז שכל איז משפיע אפילו אויף א זאך וואס האט נישט בעצם מצד עצמו קיין שייכות נישט מיט שכל, דעם עצם ענין פון מאכל און משתה און משא ומתן האט נישט קיין שייכות מיט שכל, ס'איז גלאט אזוי זאכן, אבער וויבאלד זיין חכמה איז אזוי גרויס אז ס'ווירקט אויף אים, ס'ווירקט אויף אלץ, דאס ווערט אנגערופן מוסרי מעכין. אז אמאל א מענטש האט א זאך אז מיט אזא מין סארט גרויסע השפעה ביז דאס ווירקט אויף אלץ, דאס האט א השפעה אויף אלץ, דער חכם ניכר, נישט א זאגט א דארף קאנצענטרירן זיך אויף דעם, ס'נישט וואס דער חכם ער איז א. ער לעבט על פי תורה און חוץ פון דעם האט ער ער לייגט ספעציעלע אכט אויף רעדן נארמאל מיט מענטשן און ער לייגט ספעציעלע אכט אויף משאו ומתנו, לכתחילה איז ער אן אנדערע מענטש, מצד זיין חכמה ווערט ער אינגאנצן אנדערש, ער האט קיינמאל נישט געטראכט ספעציעל אויף בייטן זיין וועג פון רעדן און עסן און טרינקען, מצד דעם וואס ער איז א העכערע מענטש איז במילא טוט ער אלץ אנדערש. וואס האט צו טון עסן און טרינקען אנדערש מיט דעם גודל החכמה זיינע? ווייל דאס ווערט אנגערופן מותרי, מצד דעם וואס דער חכמה זיינע איז אזוי שטארק, האט עס א ווירקונג אפילו אויף תחומים וואס זיינען מצד עצמם נישט קיין שייכות מיט חכמה. דאס איז דער תכונה פון א פון א פון א פון א א סעודה, אז א סעודה, א זאך מיט א גרויסער ריבוי, ווירקט עס אויכעט אויף זאכן וואס מצד עצמם האבן נישט קיין שייכות דירעקט מיט זיין ענין, אף על פי כן ווירקט ער עס אויף זיי. דאס ווערט אנגערופן המשכה מבחינת שערות, ס'איז דער נפש. דער מהות הנפש איז חיות, אבער דער נפש ווירקט דער שערות מצד עצם האר, און נישט קיין שערות, דאס איז נישט קיין חלק פון דער לעבעדיגן מענטשן, דאס איז נישט קיין חלק פון דעם מענטשן, אף על פי כן, דער נפש ווירקט אפילו דארטן אויכעט, אפילו אין א פלאץ וואס האט מצד עצמו קיין שייכות נישט מיט אים, מצד דעם גודל ההתפשטות פון חיות הנפש, ווירקט ער און ער משפיע דארטן אויכעט. מצד דעם גודל השפעת החיות מצד דעם גודל התפשטות, ווירקט ער אפילו אין א פלאץ וואס האט מצד עצמו נישט קיין שייכות מיט'ן נפש, דאס איז דער המשכה פון שערות זאגט, שאינם המשכה אפילו דמהות המקור, שמשם נמשך שהוא המח לפי שהם רק ממותרי המוחין. אמאל זאגט מען, מען זאגט לשון מותרות, זאגט מען אמאל שיר, בשעת אמאל, אזוי ווי בשעת מען גיסט אין א גלאז און ס'גיסט איבער דעם גלאז, איז דער שיריים מיינט וואס קען נישט, דאס וואס קען נישט אריינגיין אין א כלי, בדרך כלל נוצט מען דער ווארט שיריים אויף ווען מ'וויל זאגן אורות מקיפים, אז ס'איז דא אז ס'איז דא דער חלק האור וואס איז נכנס אינעם כלי, אז א רב משפיע שכל צו א תלמיד און דער מצד דעם גודל עומק פון דער רב איז נרגש אז דא אז דער רב אויף וויפיל דער רב איז משפיע און ער מסביר צום תלמיד אבער דער תלמיד פילט אלעמאל אז ס'איז דא עפעס אין דער השפעה וואס ער וואס ער דערגייט נישט אינגאנצן צו דעם סוף פון דעם ענין, ער פארשטייט עס אינגאנצן נישט. דאס ווערט אנגערופן דער שיריים, ס'איז ס'בלייבט אלעמאל א געוויסער חלק פון דער סברה וואס דער תלמיד נעמט עס נישט אריין אינעווייניג, דאס בלייבט מבחוץ פון דעם כלי, דאס ווערט אנגערופן דעם שיריים, דאס בלייבט מיר בחוץ, דאס איז דער עומק הדבר, אז דער שיריים אלעמאל מיינט מען דער מקיף שבהשפעה, דער חלק פון דער השפעה וואס גייט נישט אריין אין דער כלי, ועל דרך זה איז די זעלבע זאך אין די מושג פון שערות, אמאל מצד דעם דער בלי גבול אמאל דריקט זיך אויס אין דעם אז ס'איז דא א גאר א גרויסער יבול פון השפעה דריקט זיך עס אויס אין דעם אז ס'בלייבט אלעמאל א נקודה וואס דער תלמיד דערנעמט עס נישט אינגאנצן ער פילט ער האט עס נישט דערנומען אינגאנצן ס'איז געבליבן עפעס א עומק ס'איז דא אזא מין סארט ביטוי פון א גודל התפשטות החיות אז ער קומט אן אין א פלאץ וואס האט נישט קיין שייכות מיט אים אויכעט אפילו א פלאץ וואס האט נישט קיין קיין וואס איז נישט קיין שכל, אבער ער ווערט באווירקט, ער ווערט אנדערש מצד דעם, מצד דעם גודל השפעת השכל, לדוגמא זאגט א חכם ניכר ממעשיו בהילוכו, אז מצד דעם גודל החכמה זיינע, איז אלע זיינע מעשים ווערן געטאן באופן אחר, דאס ווערט אנגערופן בבחינת שיריים, איז זאגט איז איז זאגט ער חכמה שלמטה ווערט נמשך פון חכמה שלמעלה, עס איז אלץ אין אופן פון שערות. שהם רק מותרי מוחין, לכן בחיתוך השערה לא יכאב, דערפאר ווערט עס נישט, עס איז נישט שטארק קיין כאב, ווייל מען רייסט אפ דעם שערה פון דעם נפש, וואס איז דער כאב? מען רייסט אים אראפ פון דעם נפש, דער שערה איז זיין ענין נישט פארבונדן נישט נפש, דער שערה איז גלאט האר, אזוי ווי מען וועט אפרייסן עסן פון חכמה, קען אפרייסן עסן פון חכמה, עס האט נישט צו טאן מיט חכמה, איי בשעת דער חכם עסט איז דער עסן אן אנדערע? אבער דער עסן וועט קיינמאל נישט האבן קיין שייכות מיט חכם עסן איז א באזונדערע זאך, אוודאי בשעת דער עסן, בשעת דער חכם עסט וועט דער עסן זיין באופן אחר, אבער עסן האט נישט קיין, האט מיט סאלאטן נישט צו טון מיט חכם, קען מען עס אפרייסן, פארוואס נישט? איז אוודאי בשעת די שערות זענען פארבונדן מיטן מענטשן איז די שערות קריגן פון נפש, ווייל דער נפש איז איז ווירקט אפילו אויף א זאך וואס איז וואס איז עס ווערט אין איר געפילט כאילו דער חיות הנפש, אבער מען קען אבער מען קען צערייסן, אבער צו די שערות האט עס, מען קען מען קען אפשניידן די שערות פון נפש. ולכן יכול להיות מיט א, דערפאר זאגט מען די געצעלן ולכן יכול להיות מזה מספר סוכות חכמה אחרת שאינה ממהות מקורה לב וכן עשה שלשת אילו ואל, דערפאר קען זיין אז זיי האבן סוכות חכמה וואס איז אן אנדער מהות, דאס איז א, סאו די גאנצע, ער רעדט נישט אין קליפה, ער רעדט אפילו אין קדושה, דער המשכה פון חכמה ווי דאס איז אין נבראים און חכמה ווי דאס איז אין אין סוף, איז אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי א האר, ס'האט קיין שייכות נישט, דער מהות וואס ווערט האט קיין שייכות נישט מיטן מקור, ס'איז אן אנדער מהות.

וואס על דרך זה בנוגע צו תורה אויך דא אזא מין סארט ענין די שערות מיט דיקנא קדישא, עס איז תורה ווי דאס איז מצד דעם עצם, מצד דעם עצם מהות פון תורה ווי די תורה איז פארבונדן מיטן אייבערשטן אליין, איז ניט שייך די אלע עניינים פון פון זאגט פון פון דן זיין בנוגע צו עניינים גשמיים, די תורה ווי די תורה איז איין זאך מיטן אייבערשטן איז דאס עניינים פון אלוקות, דער מהות פון אלוקות איז מובדל באין ערוך פון די מושגים פון ווי ער זאגט דא איז טאטש חמאס איז ברוך עניינים גשמיים כמו תרומות און מעשרות, עס איז תורה ווי תורה געפינט זיך אין ווי תורה איז מלובש ווי מיר נעמען תורה, איז תורה איז דער חכמת התורה מלובש. אין מושגים פון דינים פון פון דינים גשמיים פארשידענע סברות אין אין ווי מען זאגט תרומות און מעשרות און פון אין די עניינים איז נישט שייך עס אין תורה ווי תורה ווי די אייבישטער'ס חכמה איז אין אין סוף און עתיק איז דאס וואס די מהות ווי תורה ווי מיר האבען דאס איז דאס אז די שערות אלו דאס איז דאס איז אן אנדערע מהות מיר פילען נישט דעם אמת'ע מהות פון תורה. די תורה ווי מיר נעמען דאס ווי די שכל התורה איז מלובש אין מברר זיין און דן זיין דינים בנוגע צו תרומות און מעשרות און עניינים גשמיים, דאס איז אן אנדערע מהות ווי תורה איז בשרשה ומקורה, ס'איז א שער. די אלטער רבי זאגט אז דער צמצום, די אלטער רבי זאגט אז דער צמצום איז נישט אין א וועג וואס ס'איז נישטא דער עצם, דער עצם ליגט אין דעם אויכעט, אבער לפועל בחיצוניות איז דא א צמצום. דער מהות פון אין סוף איז דא אין דעם אבער לפועל בחיצוניות איז דא א צמצום די גילוי איז דארטן דער גילוי פון תורה ווי אין סוף לייכט בהתגלות אן א צמצום אינגאנצן בלויז אין עניינים פון אין סוף דאס וואס ווי קענען מיר נעמען אין סוף דורך דינים פרטיים אין תרומות ומעשרות און וכו' סברות פרטיות דאס איז אלץ א צמצום דאס איז א צמצום בבחינת שערות אה, ער זאגט והם שערות לבנים כי הוא מקור הרחמים. ס'איז דעם ענין אז ס'איז דא אז ס'איז דא דער דער דער סארט השפעה, דאס איז נישט קיין ענין פון צמצום וואס מען וויל, דאס איז נישט דאס איז נישט קיין תנועה וואס וואס וואס ער איז זיך מעלים פון דער מקבל, דאס איז פארקערט, דאס איז מצד דעם גודל ההשפעה פון דער פון דער פון דער משפיע, מצד דעם גודל ההשפעה, מצד דעם מרחב פון דער השפעה, קומט ער אן אפילו אין אזעלכע ערטער וואס האבן נישט קיין שייכות מיט דער מהות, דאס איז מצד דעם מצד דעם גודל המשפיע, נישט מצד דעם נישט נישט מצד דעם וואס דער משפיע איז זיך מעלים. שערות וויפיל זיי זאגטן אז שערות איז דווקא א קינד האט נישט קיין שערות אז עס איז דווקא א סימן פון גדלות איז שערות ווייל שערות איז מצד דעם גודל ההשפעה וואס איז דא אין מח און מצד דעם ווערט שערות שערות איז מצד דעם וואס עס ווערט איבערגעפולט דעם כלי המח נישט מצד דעם צמצום מצד דעם תוקף און מצד דעם תוקף החיות ווירקט עס אפילו אין שערות ווערט אפילו דערהערט פון דעם דאס איז בחינת מקור רחמים און דאס ווערט אנגערופן דערפאר ווערט עס אנגערופן שערות לבנים דאס איז ענין פון רחמים.

אויך נישט אזויפיל פרטים. וכן שערות דנוקבא אדומים כמו שכתוב ודלת ראשך כארגמן והם צמצומים גדולים ביותר להוות דברים גשמיים לאמר יהי אור יהי רקיע שהם מילין דהדיוטא אז דער צמצום זאל זיין אזא מין סארט צמצום ביז ער ווערט נתלבש די חיות אלוקי ווערט נתלבש אין דברים גשמיים דאס איז א צמצום וואס איז נאך גרעסער פון צמצום פון שערות. ער טייטשט נישט אפ אזויפיל די די פרטי הדברים אבער עס איז דא דריי אופנים פון שערות שערות לבנים דאס איז שערות וואס איז נמשך פון פון עתיק דערנאך איז דא שערות אדומים און דערנאך איז דא שערות וואס דאס ווערט

קליפה איז א מענטש וואס טראכט בכלל נישט וועגן, ער גלייבט, עס איז נישטא קיין אייבערשטער, צו ער דינט נישט דעם אייבערשטן בכלל, דאס איז קליפה. קדושה איז א מענטש דינט דעם אייבערשטן, ער טוט ווי שלא לשמה, יא, ער דינט דעם אייבערשטן, ער ער אנערקענט אז עס איז דא א אייבערשטער, ער אנערקענט אז דער אייבערשטער איז דער בעל הבית, נאר וואס דען, ער איז א מציאות, ער טראכט וועגן זיך. איז אויב מען וואלט געזאגט, נישט ווי ער זאגט דא, אז קליפה וסטרא אחרא איז בכלל מכחיש זיין אין די מציאות פון אייבערשטן, איז דער נקודה פון ישות וואס איז דאס? דאס איז עפעס א, דאס איז א פארוואסערטער קדושה. יעמאלט איז אויסגעקומען אז וואס איז קליפה וסטרא אחרא, דאס איז בכלל נישט גלייבן אין דעם אייבערשטן. א מענטש וואס אנערקענט אין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דער בעל הבית, נאר וואס דען ער האלט זיך פאר א מציאות אויכעט. און דאס איז שוין, דאס איז אין קדושה א דרגה מצומצמת. דאס איז א צמצום שבסטרא דקדושה. איז אויף דעם זאגט אז קדושה איז דער פשט, דער אמת, קדושה מיינט אז ס'לייכט דער אמת פון אייבערשטן. אמת פון אייבערשטן מיינט אז ס'נישטא קיין מציאות אויסער דעם אייבערשטן. אה, וואס איז דער פשט קליפה? אז ס'הערט זיך נישט דער אמת פונעם אייבערשטן, דאס איז שוין ישות. אויב ס'איז דא א מציאות, אויב ס'איז דא א הרגש פון א זעלבסטשטענדיגקייט, איז דער פשט איז אז דער אמת פון אלוקות, דאס איז דער מהות פון קליפה. ס'קען נישט, דאס איז נישט קיין פארוואסערטער קדושה, דאס וויל ער ארויסברענגען.

און אלוקות גיט נישט קיין ארט אויף עפעס אנדערש, דער אמת אלוקות איז אין עוד מלבדו, נאר וואס דען נישט אלוקות, דאס איז קליפה, נישט נישט אלוקות איז דער פשט א יש, דאס איז א חילוק אין דעם עצם מציאות, אויב א מענטש איז א זאך, איז אויב אויב וואס ביסטו, דו ביסט א זאך, איז דאס נישט איז דאס נישט מצד דעם אייבערשטן, איז האט נישט קיין שייכות מיט קדושה. דעם הרגש פון ישות קען נישט זיין קיין דרגה פון קדושה מצומצמת, ישות איז דער פשט אז ס'הערט זיך נישט דעם אייבערשטן, איז דאס קליפה.

דאס נישט קיין דילוג הערך פון קדושה און קליפה, ווייל וואס איז דער, אין דער וועזן זענען זיי ביידע די זעלבע, אין דער גוף, די גוף המציאות אז ער איז א זאך, דאס איז דער, דער עצם מציאות זיינער זענען זיי ביידע די זעלבע, בעל, זיין, זיין א מציאות, איז אוודאי נישט גלייבן בכלל אין דעם אייבערשטן, דאס איז אינגאנצן נישט האבן קיין שייכות מיט אלוקות, שוין א דילוג הערך לגמרי. און קוים ווערט מציאות כל דקה דקה ווי שידעם שיז ברוך מהאוויר ס'מקנא, אבער מצד ששלח איז גם כן פירות בבחינת דילוג אר איבער ריחוק הערך, יצא מזה וסבס הכאב פרום לגמרי. ואלו, און דאס זאגט ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, די די די גויים וואס גלייבן בכלל נישט אינעם אייבערשטן זיי האבן נישט קיין חלק לעולם הבא, אבער א גוי וואס גלייבט אינעם אייבערשטן איז ער א ר ד, אזא מין סארט גוי וועט בלייבן ווייל דאס איז די מציאות פון א גוי.

די הגדרה פון א גוי איז א מציאות, זיין הגדרה איז שם אלוקים, ביי אידן אבער יא, ביי א איד וועט לייכטן לעתיד לבוא זאגט לארט טעם קלאוס וויזשען סעבין מצוות ליסט לנו לעתיד פנימיות גילוי אלוקות יתברך כמו שכתוב ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו כולי, לעתיד לבוא וועט ביי אידן מער זיין

ווער זאגט דאס? ס'וועט זיין קליפות, ס'וועט זיין שם אלוקים. ביי אידן וועט מער זיין בגלוי דער פנימיות פון שם אלוקים. ס'איז נישט וועט ווערן אויס העלם. מ'וועט זען דער פנימיות פון דער העלם. ווער וועט זען? ביי וועמען וועט לייכטן דער פנימיות פון דער העלם? ביי א איד וועט לייכטן דער פנימיות פון דער העלם. א גוי, א גוי איז דער חיצוניות. א גוי וועט נישט דערפילן די פנימיות פון דעם ענין, א גוי איז דער חיצוניות, צו מען רעדט דער אלטער רבי זאגט אין תניא אפילו אז ביי א גוי וועט אויכעט מיתרון הארה לישראל יגיה חשך האומות, אבער שטומט וואס אבער ער זאגט דא.

מ'וועט זען אז דער וועלט וואס ווערט מצד שם אלוקים, דער יש, איז בעצם איז הוויה ואלוקים כולא חד, מ'וועט זען ווי דער פנימיות פון דעם ווי דאס איז אויכעט פארבונדן מיט שם הוויה, מ'וועט זען ווי דער נברא ווי מיר האבן דאס לויט ווי דער רמב"ם זאגט, לעתיד לבוא עולם כמנהגו נוהג, נישט לעתיד לבוא וועט ווערן אזא מין סארט, לעתיד לבוא וועט ווערן אנדערע נבראים, מ'וועט זען אז די פנימיות די נבראים ווי מיר זען זיי די נבראים איז זייער זייער ענין איז אין עוד מלבדו. אט איז דער נברא ווי מיר נעמען דאס, די נבראים ווי זיי זענען, נישט ווי זיי זענען, אזוי זאגט מען, עס וועט ווערן, עס איז פארהאן דעם אור השמש ווי דאס איז מבחוץ להשמש, דא א מציאות פון ליכטיגקייט, דערנאך איז דא אין גוף כדור השמש נישטא קיין ליכטיגקייט, עס איז דא נאר דער שמש אליין, איז היינט איז דא א מציאות, נישט נאר דער אייבערשטער איז דא א מציאות פון א נברא, דא א טיש, און א רקיע מיט שמים וארץ, לעתיד לבוא וועט נישט זיין קיין רקיע ושמים וארץ, עס וועט זיין נאר דער דבר הוויה. זאגט נישט אזוי, לעתיד לבוא וועט אויך זיין, וועט זיין דער זעלבער וועלט פון היינט, וועט זיין א מציאות פון א וועלט, מיט א רקיע מיט א ארץ, נאר מ'וועט זען אין די וועלט וועט מען זען, מ'וועט זען דער פנימיות פון דעם שם אלקים, אז באמת איז שם אלקים נישט קיין סתירה מיט שם הוויה, בפנימיות איז דער וועלט ווי מיר זען דאס היינט אויכעט בטל בתכלית אלוקות.

דער איד וועט זען אין דעם דער גאנצער דער פנימיות פון דעם ענין, דער פנימיות פון דער גאנצער זאך איז אז הוא לבדו הוא, צו צו דער גוי וועט עס פילן, דער גוי איז נישט שייכות פילן דאס, דאס איז אזוי ווי מ'ז אזוי ווי א בעל חי האט נישט קיין שכל, ניט שייכות אז דער בעל חי זאל פילן, כ'ווייס עס, זיין מציאות איז לשמש לשמש את ישראל, צו ער דערפילט עס צו נישט, איז נישט בגדר הרגש, ווייל דאס איז זיין מציאות, א גוי איז זיכער די זעלבע זאך, דער גוי ער איז א יש. וואס איז דער פנימיות הענין פון דער יש זיינע אלץ אויף הוויה ואלקים כולא חד, דער איד וועט עס דערזען אין דער גוי, אבער דער גוי אליין וועט עס נישט, ער האט נישט די חושים אויף דאס פילן, א גוי האט נישט די חושים אויף פילן דער זיין, דער פנימיות פון זיין ענין איז שם הוויה, ווייל דער גוי האט נישט קיין שייכות מיט שם הוויה, ער האט שייכות נאר מיט די חיצוניות, זאגט ער אז ולנו טובה כפולה ומכופלת.

צד שם אלקים מצד עצמו ער זאל נישט הערן אז ס'דא א מקור. ס'דא א מקור, נאר די שאלה איז צו ס'הערט זיך די פרטים פון דער מקור. שם אלקים איז מעלים אויף די פרטים אז ס'הערט זיך נישט אז ער איז לבדו אויף די זאכן אויף דעם איז מעלים שם אלקים. איז דער עצם זאך אז דער אייבישטער איז דער מקור הכל אז דאס איז שייך עס צו יעדער איינער, עס שייך עס צו אלעמען. דעם עניינים וואס זענען פארבונדען מיט שם הוויה, דאס עניינים וואס זענען פארבונדען שוין מיט פרטים פון אלוקות, איז זאגט ער בכללות צוויי פרטים, דער זאך אז עס איז נישטא קיין שום ממוצעים אין דער השפעה,

דער אמת איז אז כגרזן ביד החוצב, אבער דער אמת האט עס דער אייבערשטער מעלים געווען פון א גוי, און דער גוי איז מקבל זיין חיות אין אזא מין סארט אופן אז בגלוי, ס'איז דער אייבערשטער האט עס געמאכט אז בגלוי איז דאס כאילו ווי ער מקבל זיין חיות פון דארטן, ביי א איד איז בגלוי איז ער מקבל זיין חיות פון אייבערשטן נישט דורך ע' שרים, ביי א גוי אבער איז דער איז דער אמת אז נשתכ אז כגרזן ביד החוצב דער אמת אליין שטייט בהתעלמות, במילא דארף א גוי נישט גלויבן אין שלילת השיתוף. און סיי אין ביידע פרטים זאגט ער אז אין דעם פרט איז די נקודה איז אז ביי א גוי, א גוי האט נישט קיין שייכות מיטן מהות פון אלוקות, ער ווערט מצד דעם וואס דער אייבישטער האט מעלים געווען זיין מהות פון אים, מצד דעם העלם, מצד דעם ווערט ער א גוי, און א איד איז פארבונדען מיט דער התגלות פון דער מהות פון אלוקות, אבער דער מהות פון אלוקות איז אז אין עוד מלבדו, און.